אונז הייב מיר היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קי"ג עמוד א' די זעקסטע שורה פון אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, קושרין דלי בפסקיא, מען מעג צובינדן אזא דלי, דאס איז אזא אמפער וואס מען שעפט וואסער פון א בור, וואס מען האט געוואלט צובינדן אז די דלי זאל נישט פארלוירן גיין האט מען עס צוגעבינדן דארטן נעבן די בור, מעג מען עס צובינדן אפילו אום שבת בפסקיא מיט אזא גארטל, דאס איז אזא מין בגד וואס מען טוט אן פאר א גארטל, מעג מען דאס יעצט נוצן אנשטאטס א שטריק, צוצובינדן דעם דלי צו דעם בור, ווייל דאס איז דאך א זאך וואס ער וועט זיכער אויפבינדן היינט ביינאכט נאך צו מארגן, ווייל ער דארף דאך דאס האבן אויף צו נוצן, ממילא איז עס זיכער נישט קיין קשר של קיימא, לכל הדעות מעג מען מאכן א קניפ דערמיט אויפן דלי, אבל לא בחבל, אבער מיט א שטריק טאר מען נישט, און די גמרא וועט שוין אויסרעדן פון וועלכע מין שטריק מען רעדט דא, רבי יהודה מתיר, רבי יהודה איז מתיר אפילו מיט א שטריק אויכעט. און מען וועט שוין זען אין די גמרא וואס די מחלוקה איז. כלל אמר רבי יהודה, א כלל האט רבי יהודה געזאגט, כל קשר שאינו של קיימא אין חייבין עליו, יעדע קניפ וואס איז נישט שוין קיין קשר של קיימא איז נישט דא דערויף קיין חיוב, און תוס' זאגט שוין אז באמת מיינט ער נישט נאר אז ס'איז נישט דא קיין חיוב חטאת, ווייל מען זעט דאך דא אז רבי יהודה מתיר, אין אונזער פאל ביי די חבל וועט מען שוין באלד זען אין די גמרא די סיבה פארוואס, אבער מעג מען אפילו לכתחילה לויט רבי יהודה צובינדן ווען ס'איז נישט קיין קשר של קיימא. נאר ער כאפט אן די לשון פון אין חייבין עליו, כאטשיג אין חייבין מיינט אז קיין חיוב איז נישט דא, אבער א איסור דרבנן איז יא דא, אבער ער האט נישט געמיינט דאס דא צו זאגן, ער האט נאר אנגעכאפט אין חייבין עליו, ווייל אין די פאריגע משנה אויף דף קי"א עמוד ב' איז געשטאנען דארטן. די לשון פון יש לך קשרים שאין חייבין עליהם. האט ער שוין אנגעכאפט די לשון אויכעט, אבער באמת דא אין אונזער פאל מעג מען אפילו לכתחילה אויכעט. פרעגט גלייך די גמרא, חבל דמאי, פון וועלכע שטריק קריגן זיך דא ארום די חכמים מיט רבי יהודה? אילימא חבל דעלמא, וועסטו וועלן זאגן אז מ'רעדט דא פשוט א שטיקל שטריק וואס ער בינדט צו דעם דלי, איז רבי יהודה מתיר? קען דען זיין אז רבי יהודה מתיר קשר של קיימא הוא, א שטריק סתם א שטריק איז דאך א קשר של קיימא ווען מען בינדט צו א דלי בלייבט דאך עס דארטן פאר שטענדיג און אוודאי איז דאך דאס א איסור דאורייתא, און ווי קען זיין אז רבי יהודה זאל מתיר זיין, אלא מוז מען זאגן חבל דגרדי, דא רעדט מען פון א שטריק פון דעם וועבער וואס באמת דארף ער עס האבן פאר זיין ארבעט, און אויב אזוי יעצט ווען ער בינדט עס צו איז דאס נאר צייטווייליג אבער אוודאי גייט ער עס שפעטער אויפבינדן פונקט אזוי ווי ער גייט אויפבינדן דעם פסקיא האט רבי יהודה געהאלטן אז דאס איז גארנישט אנדערש פונקט ווי מען מעג מיט א פסקיא מעג מען מיט דער חבל של גרדי די חכמים האבן אבער געהאלטן אז וויבאלד אז דער חבל של גרדי זעט דאך אויס ווי א געהעריגע שטריק למעשה ווען א מענטש קוקט עס אן זעט ער נישט קיין חילוק צווישן דעם און א אנדערע שטריק האט מען גוזר געווען אז מען טאר נישט נוצן א חבל של גרדי ווייל אויב יא וועט מען שוין קומען נוצן א אנדערע שטריק אויך וואס יענץ וועט יא זיין א קשר של קיימא. און אויב אזוי איז דאס איז זיכער אז לויט קיינעם איז דא נישט דא ביי די חבל א חיוב חטאת און מען זעט טאקע די לשון פון די חכמים אבל לא בחבל מיינט אז לכתחילה טאר מען נישט צובינדן מיט א חבל של גרדי ווייל אפילו טאקע ס'איז נישט דא דערביי קיין שום פראבלעם אז ס'איז נישט קיין קשר של קיימא איז אבער דא א פראבלעם פון א גזירה מען וועט זיך טועה זיין מיט א אנדערע מין חבל און רבי יהודה האט נישט גוזר געווען און מען מעג אפילו לכתחילה אויך. פרעגט די גמרא למימרא דרבנן סברי גזרינן חבל דגרדי אטו חבל דעלמא, דו ווילסט מיר זאגן אז די רבנן מאכן יא גזירה, ורבי יהודה סבר לא גזרינן מען מאכט נישט קיין גזירה, ורמינהי איך וויל דיך א סתירה פרעגן איך וויל דיר ווייזן אז ס'איז פונקט פארקערט אז אויב עפעס איז רבי יהודה גוזר און די חכמים זענען נישט גוזר, אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא. חבל דלי שנפסק, וואס טוט זיך אויב ס'דא א שטריק, א געהעריגער שטריק וואס איז געווען צוגעבינדן די דלי צו די ברין דארטן, און די שטריק האט זיך אפגעריסן אינמיטן שבת, און וואס זאל מען יעצט טון, מען קען עס נישט גיין צובינדן די צוויי עקן פון די שטריק און מאכן א קניפ, ווייל דאס איז א עכטע קשר של קיימא, מען רעדט דאך דא פון א חבל וואס בלייבט דארטן פאר שטענדיג, איז לא יהא קושרו, טאר ער עס טאקע נישט צובינדן, אלא עונבו וואס ער זאל טון איז, ער זאל מאכן א עניבה, דאס איז אזא שלייפעלע אזוי ווי מען מאכט אויף די שיך, אזא מין קשר, ס'איז אזא מין לויזע קשר וואס לאזט זיך זייער גרינג עפענען, האט בכלל נישט קיין דין קשר, און דאס מעג מען מאכן לכתחילה אום שבת, אזוי האלטן די חכמים. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, מען זאל נישט מאכן קיין עניבה, נאר כורך עליו פונדא או פסקיא, פונדא איז אויך אזא מין גארטל, עס איז צוויי מיני גארטלעך, פונדא או פסקיא, ס'טייטש ער זאל נעמען יעצט די צוויי עקן פון די דלי וואס האבן זיך אפגעריסן און ער זאל עס אזוי צוזאמברענגען איינס נעבן די אנדערע, און אויף דעם קען ער ארויפקניפן זיין גארטל אדער די פונדא אדער די פסקיא, און ער קען מאכן א געהעריגע קניפ מיט די גארטל, ווייל ס'איז דאך שוין געשטאנען אין די משנה אז קושרין דלי בפסקיא, וויבאלד ער גייט דאך דאס אויפבינדן שפעטער ער דארף דאך דאס נוצן צו א בגד, איז זיכער אז ס'איז נישט קיין קשר של קיימא, איז ביזדערווייל זאל ער ארויפלייגן אויף שבת די פונדא או פסקיא. ובלבד שלא יענבנו, אבער נעמען די צוויי עקן פון די שטריק וואס האבן זיך צוריסן און מאכן א עניבה דאס זאל ער נישט טוהן ווייל רבי יהודה קריגט אויף די חכמים און די גמרא האט יעצט פארשטאנען אז דאס איז יעדער איינער מודה אז א עניבה הייסט נישט קיין עכטע קשר אום שבת און די גמרא האט פארשטאנען אז די סיבה פארוואס רבי יהודה לאזט נישט מאכן א עניבה איז ווייל מענטשן וועלן זיך טועה זיין אויב מען וועט מתיר זיין צו מאכן א עניבה וועט מען זיך קומען טועה זיין אז מען וועט שוין קומען מאכן א געהעריגע קניפ און די חכמים האבן נישט גוזר געווען. אויב אזוי קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה, קודם טרעפט מען דא א סתירה פון רבי יהודה אויף רבי יהודה, ביי אונזער משנה האט רבי יהודה נישט גוזר געווען א חבל גרדי אטו סתם א אנדערע חבל, און דארטן זעט מען אז רבי יהודה האט יא מורא געהאט און ער האט גוזר געווען א עניבה אטו קשירה, און קשיא דרבנן אויף דרבנן פון דרבנן אויף דרבנן איז פארקערט אויכעט שווער א קשיא, אין אונזער משנה האבן זיי

פארוואס? ווייל התם דארט אין די ברייתא וואס רבי יהודה לאזט נישט מאכן א עניבה איז לאו משום דחלפא, נישט לאו משום דמיחלפא, נישט ווייל מענטשן וועלן זיך קומען טועה זיין עניבה בקשירה אז זאל מען מתיר זיין עניבה און שוין קומען מאכן א קשירה, ניין, דאס איז נאר געווען אזוי האבן אונז געמיינט, אבער די עכטע טעם איז אלא עניבה גופא קשירה היא, רבי יהודה האט געהאלטן אז ווען מען מאכט א עניבה דאס אליין הייסט א קשר. און וויבאלד ער בינדט דאך צו די צוויי עקן פון די דלי און ס'גייט דארט בלייבן פאר שטענדיג, און רבי יהודה האט געהאלטן אז דאס הייסט א קשר, מיינט דאך דאס אז ער האט געמאכט א קשר של קיימא און ער וועט זיין חייב חטאת דערויף, זעמיר יעצט געוואר געווארן דא א נייע מחלוקה יעצט פון רבי יהודה מיט די חכמים, צו בכלל ווען מ'מאכט א עניבה אין שבת האט עס א דין פון א קשר, רבי יהודה איז מחמיר אז ס'הייסט א קשר, און די חכמים האלטן אז ס'הייסט נישט קיין קשר. אבא, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, מביא אדם חבל מתוך ביתו וקושרו בפרה ובאיבוס. מען רעדט דא שבת קודש ווען א מענטש האלט א קי וואס זי דארף יעצט עסן פון די איבוס, איבוס דאס איז א כלי ווי ס'ליגט די עסן פאר די קי, איז מעג די מענטש ברענגען יעצט א שטריק און צובינדן איין עק צו די האלז פון די קי און איין עק צו די כלי. מען מעג עס לכתחילה מאכן אין שבת, און איך דארף נישט מורא האבן אז נאך שבת ווען ער וועט קומען ווען ער וועט קומען שפעטער אויפבינדן די קניפ, וועט ער נאר אויפבינדן איין עק, למשל ער וועט אויפבינדן נאר די זייט פון די קי, און ער וועט איבערלאזן אויף די איבוס וועט ער איבערלאזן די אנדערע די שטריק אויף די איבוס אז דאס זאל שוין בלייבן דארט באהאפטן אויף שטענדיג, אדער קען ער טון פארקערט, ער וועט אויפבינדן די חלק פון די איבוס און די אנדערע זייט פון די קי, וועט ער נישט אויפבינדען, וועט שוין לאזען הענגען די שטריק דארט פאר שטענדיג, אז ווען ער דארף וועט ער עס קענען מחבר זיין צום איבוס, ניין איך דארף נישט מורא האבען פאר דעם, ווייל געווענדליך בינדט מען אויף ביידע זייטען, און מען מעג עס טוהן אום שבת, און ס'איז נישט קיין קשר של קיימא. איתיביה ר' אחא אריכא, ר' אחא דער הויעכער, דער לאנגער ר' אחא, דהוא ר' אחא בר פפא, וואס ער האט געהייסען ר' אחא בר פפא האט געפרעגט א קשיא לר' אבא צו דעם ר' אבא, ר' אבא איז דאך געווען דער וואס האט נאכגעזאגט די מימרא פון רבי חייא בר אשי וואס האט עס נאכגעזאגט פון רב, פרעגט ער אים א קשיא, אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא, חבל שבאיבוס, דא רעדט מען א שטריק וואס איז שוין געווען צוגעבינדן, ס'ליגט דארטן קביע צוגעבינדן צו דעם צו דעם איבוס וואס דאס איז די כלי אין וואס די עסן פאר די בהמה ליגט, און יעצט איז שבת קודש, מעג ער נעמען די אנדערע עק פון די שטריק און קושרו בפרה, מעג עס צובינדן צו די קו. ווייל וויבאלד איין זייט פון דער שטריק איז שוין געווען צוגעבינדן צו דעם איבוס מעג ער נאר די צווייטע עק צובינדן צום קי, די זעלבע זאך פארקערט, ושבפרה קושרו באיבוס, טאמער עס איז געווען צוגעבינדן שוין פון פאר שבת דעם שטריק אויף די קי, יעצט מעג ער נעמען די אנדערע עק פון דער שטריק און צובינדן אויף דעם כלי. וויבאלד איין זייט איז שוין געווען צוגעבינדן פאר שבת, זאג איך אז די צווייטע זייט וואס ער בינדט צו אום שבת דארף איך נישט מורא האבן אז ער וועט עס לאזן צוגעבינדן און ער וועט עס זיכער אויפבינדן שפעטער. אויב ער וועט וועלן לאזן עפעס צוגעבינדן וועט ער דאך לאזן דאס וואס איז שוין געווען פון פריער. אבער די נייע קניפ וואס ער מאכט יעצט אום שבת וועט ער זיכער אויפקניפן. ובלבד שלא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה ובאיבוס, אבער גיין ברענגען א נייע שטריק און צובינדן אויף ביידע זייטן איינס אויף די פרה און איינס אויף די איבוס, דאס טאר מען נישט טון אום שבת, ווייל איך האב יא מורא אז ער וועט איבערלאזן איינס דערפון אדער אויף די פרה אדער אויף די איבוס, איין זייט וועט ער לאזן צוגעבינדן פאר שטענדיג און ס'וועט אויסקומען אז ס'איז געווען א קשר של קיימא. האבן מיר דאך געטראפן דא א בפירוש'ע ברייתא וואס האט יא מורא און ס'איז נישט מתיר צוצובינדן א חבל אויף ביידע זייטן איינס אויף די פרה איינס אויף די איבוס, איז דאך א קשיא אויף רב וואס האט געזאגט אז מ'מעג יא. ענטפערט די גמרא התם חבל דעלמא, דארט אין די ברייתא רעדט מען פון סתם א שטריק וואס. דער שטריק איז געמאכט געווארן ספעציעל פאר דעם און ער דארף עס נישט האבן פאר אנדערע זאכן. דארטן איז טאקע דא א חשש אז טאמער עט ברענגען לכתחילה א שטריק און צובינדן פון איין זייט צו די פרה און איין זייט צו די איבוס און עט עס טון אין שבת, האב איך מורא אז איינס דערפון וועט ער נישט אויפקניפן, ער וועט לאזן למשל אויף די איבוס וועט ער עס לאזן צוגעבינדן ער וועט עס נאר אויפבינדן פון די קי אדער פארקערט ווייל דער שטריק דארף ער דאך נישט האבן און דארט איז טאקע דא אזא חשש אבער הכא חבל דגרדי דא אין אונזער פאל וואס רב האט געזאגט אז מען מעג טוהן מתוך ביתו רעדט ער נישט פון סתם א שטיקל שטריק, מען רעדט דא א שטריק וואס באלאנגט צום וועבער וואס ער דארף סיי ווי האבן פאר די ארבעט, און אויף דעם האט רב געזאגט אז דאס מעג מען יא ברענגען און צובינדן אפילו אויף ביידע זייטן אויך ווייל דא דארף איך נישט מורא האבן אז ער וועט עס דארט לאזן. תוספות רעדט דא אויס צוויי מהלכים, איין מהלך איז אז לויט דעם וועט רב האלטן אזוי ווי רבי יהודה פון די משנה, ווייל רבי יהודה אין די משנה האט דאך געזאגט אז מען איז נישט גוזר חבל של גרדי אטו חבל דעלמא, און דא איז דאך געשטאנען קלאר אין די ברייתא אז א חבל דעלמא טאר מען נישט, און אויף דעם קומט יעצט רב און ער זאגט א חבל של גרדי מעג מען יא, ווייל ער האלט אויך אזוי ווי רבי יהודה אז איך דארף נישט מורא האבן אז מען וועט זיך טועה זיין. אדער זאגט תוספות אז די הלכה פון רב וועט שוין קענען אויסקומען אפילו ווי די חכמים אויכעט, ווייל דא איז דאך די גאנצע זאך וואס די ברייתא האט מורא געהאט אפילו ביי א געהעריגע חבל אז ער וועט לאזן איין זייט צוגעבינדן, דאס איז אויכעט א מילתא, ס'איז נישט אזוי שטארק שכיח. און ממילא דא איז מען נישט געגאנגען אזוי ווייט גוזר זיין אז מען זאל נישט טארן נוצן אפילו חבל דגרדי אטו יענע חבל, ווען יענע חבל אליין איז נאר די גאנצע זאך אלס א גזירה וואס איז נישט שכיח. און אזוי ווי מען האט שוין גערעדט דא פון א וועבער, גייט די גמרא רעדן יעצט פון דער מאשין וואס מען וועבט דערמיט, און ס'האט פארשידענע כלים וואס קומט צו צוגעהערן פון דער מאשין, און מען גייט מיר דא רעדן צו די כלים זענען אסור וועגן מוקצה אדער נישט. אמר רב יהודה, דער אמורא רב יהודה זאגט נאך אמר שמואל פון זיין רבי'ן שמואל, כלי קיואי, די כלי פון די וועבערס, דאס איז אזעלכע שטעקעלעך וואס ס'איז געליגן וואס מיט דעם האט מען זיך מסדר געווען דארטן ביים וועבן, מותר לטלטלם בשבת, אויב מען דארף עס האבן, מען דארף עפעס טון דערמיט, לצורך גופו, מעג מען עס מטלטל זיין אום שבת. רעדט זיך אוודאי דא אז ער וויל טון דערמיט א היתר'דיגע פעולה, און ס'איז נישט מוקצה. און ווי רשי לערנט, ווייל דאס הייסט נישט קיין כלי שמלאכתו לאיסור, ווייל וויבאלד ער איז נישט מקפיד עס צו נוצן דווקא פאר דעם וועבער, נאר ער נוצט עס פאר אנדערע זאכן אויכעט, האט עס א דין ווי א כלי שמלאכתו להיתר, וואס מען מעג, ס'איז נישט דא דערויף קיין איסור מוקצה. און הגם ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור אויכעט, העט מען עס קענען זאגן לויט רשי אז ס'מיינט אז א כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, און וויבאלד ס'איז געמאכט פאר היתר אויך מעג מען עס מטלטל זיין ס'נישט דא דערויף קיין איסור מוקצה. אבער רבי עקיבא אייגער פרעגט שוין זייער שטארק אויף רשי, ווי קען מען דאס אנרופן כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, דאס איז דאך קלאר אז די כלים איז זיכער בעיקר געמאכט געווארן צו נוצן פאר די וועבער, דו קענסט נאר זאגן אז ער איז נישט מקפיד אז מ'נוצט עס פאר אנדערע זאכן, און פארוואס זאל עס הייסן א כלי שמלאכתו להיתר ולאיסור, ס'איז אוודאי כלי שמלאכתו לאיסור, און דעריבער איז טאקע דא אנדערע ראשונים וואס לערנען אז דא רעדט מען טאקע און דאס איז זיכער ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור, און ס'איז זיכער מוקצה. ווייל אזוי ווי אונז וועלן שוין זעהן שפעטער אויף דף קכ"ב, א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען מטלטל זיין לצורך גופו און מקומו, אויב מען דארף אים האבן צו טון דערמיט א היתר'דיגע פעולה מעג מען עס מטלטל זיין, חידוש איז אז ס'הייסט נישט מוקצה מחמת חסרון כיס, ס'דא אזעלכע מין זאכן וואס א מענטש איז זייער מדקדק אז ער וויל עס דווקא נוצן פאר יענע פעולה, און ער וויל עס נישט נוצן פאר אנדערע פעולות וואס דעמאלטס איז עס א הארבערע מין מוקצה ווי אונז וועלן שוין זעהן שפעטער אז א מוקצה מחמת חסרון כיס איז נישט מותר מטלטל זיין לצורך גופו מקומו, און דאס וויל מיר שמואל זאגן אז דאס הייסט נישט קיין מוקצה מחמת חסרון כיס און מ'מעג עס יא מטלטל זיין לצורך גופו. דער דין האט רב יהודה נאכגעזאגט פון זיין רבי'ן שמואל, יעצט בעו מיניה מרב יהודה, מען האט געפרעגט פון דעם רב יהודה, כובד העליון וכובד התחתון מהו, ביז יעצט האט מען גערעדט סתם די כלים פון די וועבער אזעלכע שטעקעלעך, וואס טוט זיך אבער אויף די וועב מאשין, איז דא א גרויסע אזוי ווי א וועלגער האלצעלע, אזא רינדעכיגע העלצעלע וואס לויפט אין די ברייט פון די מאשין, איינס איז אויבן פון די מאשין און איינס איז אונטן, און ס'הייסט כובד העליון. אזעלכע דיקע און שווערע העלצער, און די אונטערשטע הייסט כובד התחתון, איז די שאלה פרעגט מען יעצט פון רב יהודה ווען דו האסט געזאגט אז מען מעג מטלטל זיין כלי אריגה האסטו געמיינט אויכעט די כובד העליון און כובד התחתון מהו דאס מעג מען אויך מטלטל זיין, אפשר זאל איך שוין זאגן אז וויבאלד דאס איז זייער א שווערע זאך און אויף דעם איז די מענטש יא מקפיד אז ער וויל נישט מען זאל עס ארומרוקן פון איין פלאץ צום צווייטן, און לויט יענע ראשונים אונז האבן ארויסגערעדט די אנדערע ראשונים וועט עס יא הייסן מוקצה מחמת חסרון כיס, אדער לויט רשי. די האט געלערנט אז די גאנצע די כלי אריגה הייסט א כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר אבער דא וויבאלד דאס איז א שווערע זאך און מ'רוקט עס נישט ארום געווענטליך פון איין פלאץ צום צווייטן העט עס אפשר יא הייסן ווי א כלי שמלאכתו לאיסור און אויב אזוי אפשר וועט עס שוין יא זיין מוקצה מען טאר עס נישט מטלטל זיין. אויף דעם האט רב יהודה געענטפערט אין יא און נאכדעם האט ער געזאגט ולאו ניין ורפיא בידיה אבער ער האט נישט געענטפערט קיין קלארן ניין אויך נישט ס'איז געווען לויז אין זיין הענט און ער איז נישט געווען זיכער. וויבאלד די גאנצע דין האט דאך רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, כלי קיואי, ער איז אבער נישט געווען זיכער צי דאס איז אויכעט כולל די כובד העליון וכובד התחתון צי נישט. ברענגט יעצט די גמרא פון א צווייטע תלמיד וואס זאגט אויך נאך פון שמואל, איתמר ס'איז געזאגט געווארן אמר ר' נחמן אמר שמואל, ר' נחמן זאגט נאך פון שמואל, כלי קיואי, מותר לטלטלן בשבת, דאס איז די זעלבע וואס רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל, און דא לייגט ער שוין צו מער, אפילו כובד העליון וכובד התחתון, אפילו די צוויי שווערע העלצער, די עליון און די תחתון, מעג מען אויכעט, און ס'הייסט נישט קיין מוקצה, אדער לויט די אנדערע ראשונים אז ס'הייסט נישט קיין, לויט רש"י מיינט אז ס'הייסט נישט קיין כלי שמלאכתו לאיסור, און לויט די אנדערע ראשונים מיינט עס דאך אויך נישט מוקצה מחמת חסרון כיס, אבער ער לייגט דא צו, אבל לא את העמודים, די פאולס, די מאשין האט געהאט אזעלכע צוויי פאולס וואס דאס איז געווען אריינגעשטעקט אין דער ערד, וואס דאס איז געווען די גאנצע יסוד פון די מאשין, דער כובד העליון איז אויכעט געלאפן פון איין פאול צום צווייטן און אזוי אויך דער כובד התחתון. דאס טאר מען שוין נישט מטלטל זיין אין שבת וועט מען שוין זען פארוואס. נו, רב נחמן האט דאך נאכגעזאגט פון זיין רעבן שמואל די הלכה, אמר ליה רבא לרב נחמן, רבא איז געווען א תלמיד פון רב נחמן, ער פרעגט פון זיין רעבן רב נחמן, מאי שנא עמודים דלא, פארוואס טאקע זאל מען נישט טארן מטלטל זיין די עמודים, וואס איז דאס אנדערש, ווי די כובד העליון וכובד התחתון וואס ביי זיי זאגסטו אז ס'איז נישט מוקצה. אילימא דקא עביד גומות? וועסטו וועלן זאגן יעצט ווייל ווען ער שלעפט ארויס די עמודים מאכט ער יעצט א גריב, דאס איז דאך אזוי ווי אריינגעגראבן אין דער ערד און ער עפנט יעצט אויף א גריב און ס'הייסט ווי ער גראבט אויף א גריב אין שבת און דאס מיינט אז ער האט עובר געווען אויף די מלאכת בונה, ווען איינער מאכט א גריב ביי זיך אין שטוב איז ער דאך עובר אויף מלאכת בונה. גומות ממילא קא הויין, די גריבעלעך זענען דאך שוין פון זיך אליין אויכעט געווען, ס'איז דאך שוין פון פריער געווען, אז ער האט אריינגעגראבן די צוויי עמודים דארטן אין דער ערד, איז דאך שוין דא די גריבער, די גריבער זענען נאר אנגעפילט יעצט מיט די צוויי עמודים, און יעצט ווען ער נעמט עס ארויס, איז אזוי ווי ער נעמט ארויס א עמוד פון א גריב, דאס הייסט נישט געבויט א גריב, ווייל די גריב איז דאך שוין געווען געגראבן פון פאר שבת, ער רוקט נאר אזוי ארויס די עמודים דערפון. הייסט נישט געמאכט קיין גריב און דאס הייסט נישט קיין מלאכה און איך וועל דיר ברענגען א ראיה דתנן האבן געלערנט אין א משנה מסכת כלאים הטומן לפת וצנונות תחת הגפן אזוי איז געווען די סדר אז מען פלעגט אמאל באהאלטן אזעלכע מין ירקות לפת און צנונות דאס איז רעטעך מען רעדט דא אז עס איז שוין געווען ארויסגעריסן פון דער ערד און מען וויל עס יעצט נאר באהאלטן זאל זיך האלטן פריש פלעגט מען עס באהאלטן אין דער ערד תחת הגפן אונטער א וויינשטאק נעבן א וויינשטאק. אם מקצת עליו מגולין, אויב אביסל פון די בלעטער פון די ירקות זענען געבליבן אויפגעדעקט און ס'שטעקט זיך ארויס פון דער ערד, ס'איז נישט אינגאנצן באגראבן, איז אינו חושש לא משום כלאים ולא משום שביעית ולא משום מעשר, וניטלין בשבת, דא פיר זאכן וואס ער דארף נישט דא מורא האבן, ער דארף נישט מורא האבן אז ער איז עובר יעצט אויף די איסור פון כלאי הכרם, די הלכה איז דאך אז מ'טאר נישט אין א וויינגארטן אונטער א גפן טאר מען נישט אויסמישן און אנזייען דארטן, אנדערע מיני ירקות. אבער וויבאלד דא האט ער דאך עס למעשה נישט געהעריג אנגעפלאנצט ער האט עס נאר באהאלטן אין דער ערד, און ס'איז אפילו נישט נשתרש געווארן, ס'איז נישט אריינגעווארצלט געווארן, ס'איז נאר באהאלטן דארטן אין דער ערד, און ס'קען זיין אפילו די ערד געבט צו אביסל השפעה אז די ירקות דארטן ווערן אביסל בעסער. און אפשר וואקסט גאר צו אביסעלע דערפון, אבער דאס הייסט נישט איינגעפלאנצן, און ער דארף נישט מורא האבן אז ס'איז אסור געווארן אלס כלאים בכרם, און אזוי אויך ולא משום שביעית, ער דארף נישט מורא האבן אז דאס הייסט אז ער האט אנגעזייט אין שמיטה ווען מ'טאר נישט זייען, ווייל דאס הייסט נישט געזייט, ולא משום מעשר, טאמער האט ער שוין געהאט אראפגענומען פון די ירקות מעשר דארף ער נישט יעצט מורא האבן אז אפשר איז עס יעצט עטוואס איבערגעזייט, און ס'הייסט כאילו ווי ער האט עס פריש איינגעפלאנצט און דאס איז דארף ער אראפגעבן נאכאמאל תרומות ומעשרות, ניין ער דארף נישט מורא האבן פאר דעם, און אזוי אויך וניטלין בשבת. און ער מעג עס נעמען אום שבת, וויבאלד אונז האמיר דאך געשמועסט אז מקצת עליו איז מגולין, ס'שטעקט זיך ארויס אביסל פון דער ערד, כאפט ער עס אן דארטן ביי די בלעטער, און ער שלעפט עס ארויס פון דער ערד אום שבת אויכעט. און ווי רש"י רעדט שוין אויס אז די גאנצע זאך פארוואס דא איז געשטאנען מקצת עליו מגולין איז טאקע נאר וועגן דער פערדע הלכה פון הלכות שבת, ווייל טאמער וואלט עס געווען אינגאנצן באגראבן אין דער ערד, וואלט ער דאך עס נישט געקענט ארויס נעמען פון דער ערד אום שבת ווייל די ערד איז דאך מוקצה און ער וואלט געדארפט אוועק רוקן ערד כדי צו קענען ארויס שלעפן די ירקות און פאר דעם האט ער געזאגט אם מקצת עליו מגולין אבער באמת לגבי די אנדערע דריי דינים כלאים שביעית און מעשר איז אפילו ווען ס'איז געווען אינגאנצן באהאלטן אין דער ערד און ס'איז נישט ס'האט זיך נישט ארויס געשטעקט איז אויך נישט דא קיין שום חשש. וואס זעהן מיר אונז פון דא? דא זעהן מיר דאך אויכעט אז דער גריב איז שוין געמאכט געווארן פון פאר שבת וואס אין דער גריבעלע דארטן האט ער באהאלטן די ירקות און מען מעג עס ארויסנעמען פון די גריב אין שבת און איך זאג נישט יעצט אז וויבאלד ער שלעפט עס ארויס פון דארט מיינט יעצט אז ער האט געמאכט א גריב ניין ווייל די גריב איז דארט געווען און די ירקות האבן נאר געליגן אין די גריב און ער נעמט עס ארויס פון די גריב די זעלבע זאך טענה'ט יעצט רבא צו ר' נחמן פארוואס זאל מען נישט טארן מטלטל זיין די צוויי עמודים פון די וועבערס, וואס וועסטו וועלן זאגן? אז דאס הייסט ווען ער שלעפט עס ארויס פון דער ערד הייסט עס כאילו ווי ער מאכט יעצט צוויי גריבער? ניין, די גריבער זענען שוין פריער דארט געווען און ער נעמט נאר יעצט ארויס די עמודים פון די גריב. ענטפערט טאקע די גמרא, בשדה לא אתי לאשוויי גומות, אז דא איז טאקע דא א אנדערע חשש. די חשש פארוואס מען טאר נישט ארויסנעמען די עמודים איז ווייל איך האב מורא יעצט אז ער וועט עס אוועקנעמען פון דארטן אום שבת עס וועט זיך שאפן גריבער אין דער ערד, איז א מענטש ווען ער זעט גריבער ביי זיך אינדערהיים גלייכט ער עס נישט און ער וועט גיין און ער וועט אויסגראבן אויסגראדן די גריבער און דאס איז דאך א איסור ער וועט מאכן דא בונה ער מאכט א פלאר אום שבת. בשדה לא אתי לאשוויי גומות דארטן אויפן פעלד ווען ער האט באהאלטן די לפת און צנונות, דארף איך נישט מורא האבן אז טאמער וועל איך אים מתיר זיין דאס ארויסצונעמען אום שבת און ער העט זעהן א גריבל העט ער עס גיין יעצט אויסגראדן ווייל אויף די פעלד באדערט אים נישט ווען ס'איז דא א גריבל דארף איך נישט מורא האבן פאר דעם אבער הכא דא אז טאמער וועסט אים לאזן מטלטל זיין די עמודים פון די וועבער איז בבית וויבאלד ס'איז דאך אין שטוב איז דאך אתי לאשוויי גומות און די מענטש העט זעהן דא צוויי גריבער העט ער עס קומען אויסגראדן און דאס העט ער עובר זיין אויף א איסור פון בונה און דעריבער האט מען פשוט גוזר געווען א גזירה אז מ'טאר עס נישט וועגן דעם מטלטל זיין, נישט וועגן מקצה. קומט אויס אז לויט ווי שמואל האט אפגעלערנט איז די גאנצע די גאנצע מאשין פון די וועבער אלע חלקים דערפון איז קיין איינס דערפון הייסט נישט קיין מקצה מחמת חסרון כיס, און אלס דין טלטול בעצם וואלט מען ווען געמעגט מטלטל זיין אלע חלקים, און אין הכי נמי לויט דעם קומט אויס אז טאמער די צוויי עמודים זענען נישט געווען אריינגעגראבן אין דער ערד העט מען עס מעגן מטלטל זיין אלע. אויף צו טון דערמיט א היתר'דיגע פעולה, ווען ס'איז נאר א כלי שמלאכתו לאיסור ווי אונז האבן ארויסגעברענגט פון די ראשונים, און ממילא מעג מען עס אלעס מטלטל זיין לצורך גופו, נאר דא איז געשטאנען אז שמואל איז נישט מתיר די עמודים ווייל געווענטליך די עמודים ליגט אין דער ערד און אז ער וועט עס ארויסשלעפן פון דער ערד האב איך מורא אז ער וועט קומען צוריק אויספילן די גריבער. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי יהודה בר ליואי, רבי יוחנן האט געפרעגט א שאלה פון רבי יהודה בר ליואי, כלי קיואי כגון כובד העליון וכובד התחתון מהו לטלטלן בשבת? ער פרעגט אויף די צוויי שווערע ברעטער די כובד העליון און כובד התחתון מ'מעג עס מטלטל זיין, אמר ליה האט אים רבי יהודה בר ליואי געענטפערט איין מטלטלין, מה טעם, לפי שאין ניטלין ווייל אפילו אין די וואכן רוקט מען עס אויך נישט אוועק וויבאלד זיי זענען זייער שווער און זענען מיוחד פאר די זאך און מען רוקט עס נישט אוועק פאר אנדערע זאכן דעריבער טאר מען עס נישט מטלטל זיין אום שבת, קומט אויס אז יעצט האבן מיר דא א מחלוקה פון רבי יהודה בר ליואי מיט שמואל, שמואל האט קלאר געזאגט אז מען מעג יא מטלטל זיין כובד העליון וכובד התחתון, ס'איז נישט מוקצה. און דער רבי יהודה בר ליואי האט געהאלטן אז יא איז מקצה מ'טאר עס נישט מטלטל זיין אין שבת.